די פיר שעכטער קינדער, רחל, גיטל, איידל און איך, בנימין, זאגן עך עך פאר מי טו, און ס'איז א געמיש פון דעם טאטנ'ס עך אויך און פון די מאמע'ס איך עך, און איך ווייס נישט פארוואס די מאמע וואלט געזאגט עך פאר אויך, ווייל דאס איז, זי האט נישט גערעדט ליטוויש-אידיש, איך פארשטיי נישט פון וואנען דאס איז געקומען, איך ווייס נאר אז מיר קינדער. האבן געזאגט עך עך און קיין אנדער מענטש אויף די וועלט, אריינגערעכנט אונזער שוועסטערקינד איציק גאטעסמאן, זאגט נישט עך עך. וואס זאגט איציק? איך ווייס נישט, אבער זיכער נישט עך עך.